איין נקודה אין דעם, שפעטער רעדט ער א צווייטע נקודה אין דעם. איז די ערשטע זאך, לאמיר זען וואס ער וואס ער וואס ער רעדט אין דעם קטע. זאגט וזה פלאי, והפילאסאפים נדחקו ליישב. וואס וואס וואס האבן זיי געוואלט מבאר זיין די פילאסאפים דא איז פירושים וואס ברענגען זיך אין הייליגע ספרים רבינו בחיי ברענגט דעם פירוש נישט אז א זאך פון חכמות חיצוניות און אומות העולם האט די אלטער רבי נישט געבראכט ליקוטי תורה, אז די פילאסאפים מיינט די אלטער רבי מיינט די אלטער רבי חוקרי ישראל, גדולי ישראל, רבינו בחיי ברענגט עס אויף חומש, איז נדחקו ליישב, כי לפי שאישה מזרעת תחילה, וואס האבן זיי מבאר געווען, וויבאלד אז די אישה מזרעת תחילה הרי טיפת הזכר באה באחרונה ועילאה גבר, מה שאין כן אם האיש מזריע תחילה וכו', וואס האבן זיי מבאר געווען, אז די סיבה פאר בעצם איז דער זכר קומט פון דעם איש, נישט פון דעם אישה. עס איז נישט קיין פ דער זכר קומט באמת פון דער איש נאר ב ד וואס איז וואס איז דאס טאקע אישה מזרעת תחילה ווייל ס נ דער וואס איז עילאה ער איז גובר דער וואס קומט באחרונה ער איז גובר רבינו בחיי רעדט עס ארויס מער אין פרטים אז די אז די דאס וואס קומט פריער דאס איז דער רקע כביכול דאס אזוי ווי בנוגע צו צמיחה גשמית איז דא דער ארץ און דערנאך איז דא די זרע וואס וואס די כח הצומח געפינט זיך בארץ און דערנאך בשעת ס'קומט אריין דעם דעם קערענדל איז ער נוצט אויס דעם דעם כח הצומח שבארץ אין זיין לפי זיין אופן לפי זיין ציור איז על דרך זה דעם ערשטן זרע ער גרייט צו דעם רקע גרייט צו דעם קרקע כביכול ער איז דער ארץ און דער און דער דער זרע איש וואס קומט לאחר זרע אישה איז ער איז דער וואס איז מצייר דעם וולד איז אישה מזרעת תחילה ווערט זי דעם רקע איז דורך דעם שפעטער יולדת זכר דורך דעם איש איז יולדת זכר. ועילאה גבר, דאס הייסט דער זכר טאקע קומט פונעם איש נישט פונעם אישה, דעם אישה נאר גרייט צו אז דער זכר זאל האבן אין זיך זיין תוקף, ווי ווערט דעם עילאה גבר, בכדי אז דער זכר זאל זיין גובר דארף פריער זיין דעם אישה מזרעת תחילה וואס דורך דעם האט דער זכר די התגברות, האט דעם עילאה גבר, דאס איז די ערשטע פשט, דאס איז א דרך אגב. ואמנם באמת הוא דוחק גדול בפירוש לשון אישה מזרעת תחילה, ווייל די משמעות הלשון איז אז דער זכר קומט פון דעם אישה מזרעת, נישט וואס זי איז א הכנה, זי איז א הקדמה בכדי אויף צו מגביר זיין, אריינגעבען א התגברות אין דעם טיפת הדכר. פארקערט אישה מזרעת תחילה יעמאלט, דמשמע שממנה דווקא בא הזרעת הזכר, ולא על ידי שהזכר מזריע לבסוף כו'. איז דער אלטער רבי דאס דוחה דעם פשט. דער אלטער רבי זאגט אז דער פשט איז א דוחק גדול. דער פשט איז, משמעות הפשט איז אז די אישה איז זי דער וואס איז מזריע זכר. ועוד, דאמרו רז"ל, סוף פרק ג' דנדה דגבי דינה כתיב בתו. בתו של יעקב, דגבי השבטים כתיב בני לאה, פארוואס? ווייל אישה מזרעת תחילה וכו'. איז אויב דער גאנצער טייטש איז ווי זיי טייטשן אז דער הזרעת האישה איז נאר א הכנה, נאר א רקע, בכדי אז דער וולד זאל שפעטער קומען פון דעם זכר אבער דאס זאל זיין עילאה גבר, איז פאסט דאך נישט אנרופן דינה בתו. און נישט אנרופן די שבטים בני לאה, נאר ווייל אישה מזרעת תחילה, און כן משמע שמזרע אישה דווקא נולד א זכר, וד ל, אקעי. איז איט, איז די שאלה בלייבט דאך א פלא אויב אזוי, דאך א פלא ווי איז דאס אז אז אז דער זכר קומט דווקא פון דעם אישה. און דער אלטער רבי רעדט, הייבט אן רעדן א זייער א אינטערעסאנטע זאך בנוגע צו די איש, איש זאגט מען זכר איז, זכר ונקבה זיינען צוויי הפכים, איש איז איין זאך און אישה איז א צווייטע זאך. איז דא רעדט דער אלטער רבי וואס איז דער אופן היחוד ביניהם, זייער א אינטערעסאנטע זאך, וועלן זען אינעווייניג וואס דער אלטער רבי זאגט.

זיי זיינען די צוויי באזונדערע הפכים, דער זכר איז חסד און נקבה איז גבורות. והנה בוולד, שניהם מזריעים. כמאמר ז ל לובן מן האב שממנו עצמות וגידים ומח כו', אודם מן האם שממנו עור ובשר כו'. איז לכאורה יפלא איך מתאחדים בית השפעות אלו, די שאלה איז נישט נאר וואס יולדת זכר, דעם עצם יחוד זכר ונקבה וואס אין דער וולד איז דאך א חיבור פון ביידע, דער וולד איז דא א חלק פון וולד וואס קומט פון דעם זכר און א חלק וואס קומט פון דעם נקבה, די פלא איז ווי אזוי פון ביידע ווערט איין מענטש, ס'איז נישט וואס וואס דער אודם, ס'איז נישט צוויי באזונדערע חלקים א חלק א נקבה פון א מענטש מיט א חלק, ס'ווערט איין מענטש וואס אין דעם איין מענטשן איז דא חלקים פון נקבה און חלקים פון א זכר, ווערן זיי נתאחד די זכר און נקבה, איז ווי דער התאחדות פון צוויי באזונדערע הפכים. שהרי חסד וגבורה הם בית הפכים מים מכבה אש, ווי שייך איז אז חסד און גבורה זאלן נתחבר ווערן? איז אך הענין כנודע שיוד ספירות כלולים כל אחת מהם מכולם, ויש בחסד חסד שבחסד וגבורה שבחסד ותפארת שבחסד, וכן בגבורה יש חסד שבגבורה גבורה שבגבורה כו', כמו שכתוב ענין ספירת העומר שהם זיין מידות וכל אחת כלול מזיין. איז יעדער מידה, יעדער בחינה איז כולל אלץ, איז חסד כולל די גאנצע ס, יעדער בחינה, יעדער קו אין וועלט איז כולל אין זיך אלע סארטן אופנים וואס איז דא אין וועלט, איז אין יעדער קו בפני עצמו איז אלץ נכלל, איז אין חסד איז דא אלע סארטן תנועות וואס איז דא אין נפש בכלל, איז יעדער מידה בפני עצמה כולל אלע תנועות, איז אין חסד דא אלע סארטן תנועות פון גבורה, פון תפארת, פון נצח און הוד, איז אין גבורה איז דא אלע סארטן תנועות, כמו שכתוב בענין ספירת העומר, שהם זיין מידות וכל אחת כלול מזיין. אפילו דער אלטער רבי זאגט די נקודה וואס אלטער רבי זאגט ועל דרך משל האב מכה בנו ומייסרו בשבט אנשים הרי מחמת אהבה בשביל שישוב להשם ובתורתו יהגה בכדי דער אב מאנט האבן אין זיך אויך די ענין פון גבורה בכדי אז א מענטש זאל געבן א פאטש א קינד אפי' הגם אז דער סיבה פארוואס ער פאטשט דעם קינד איז מצד זיין אהבה צום קינד אבער לפועל מאנט עס אים א תנועה פון גבורה ער דארף זיך, ער דארף זיך, ער דארף אויף צו געבען א חסד וועט קיינמאל נישט געבען קיין פאטש, חסד מצד עצמו אפילו א חסד מאנט דעם פאטש, אבער א חסד אליין קען נישט געבען קיין פאטש, פאטש איז אלעמאל א תנועה פון גבורה, אנדערש קען ער, אנדערש קען ער נישט, אויב ס'וואלט נישט געווען די התכללות המידות אין חסד וואלט א חסד נישט געקענט, נישט געקענט טון א שווערע זאך. לפועל איז א פאטש א טוט-וויי'דיגער זאך, ס'איז א זאך, ס'איז א מעשה פון גבורה אויף א צווייטן, און א חסד קען נישט טון אזא זאך, אפילו אז מצד חסד מאנט זיך דאס, נאר מצד דעם ווייל חסד איז אין זיך כולל אלע זאכן, אלע סארטן מידות, איז דאס נכלל אין חסד, און אלע זאכן ווי זיי שטייען אין חסד, זענען זיי אלע נוגע צום שלימות החסד. אודאי א חסד זאל זיין בשלימות מוז חסד אין זיך אויכעט האבן אין זיך אלע סארטן תנועות פון גבורה פון תפארת, איז בשביל שיאשר את הלב, ואף על פי כן הכאות הם יסורים ממש, אבער איז די גבורה שבחסד, ועל דרך זה נאמר את אשר יאהב השם יוכיח, ולהיפך איז דא חסד שבגבורה, וואס איז די חסד שבגבורה היינו האם שמשפעת לבנה כל טוב ומניקתו הרבה ואין זו טובתו כלל, די חסד שבגבורה איז א, אלטער רבי ברענגט עפעס א אינטערעסאנטע דוגמא, דער פשט אז טוב שבגבורה דארף זיין, איך מיין אז די דוגמא געפינט זיך אויכעט אין חסידות, טוב שבגבורה איז, א מענטש וואס, א שלעכטער מענטש וויל שלעכט מאכן א צווייטן, ס'איז דא אמאל וואס וואס אזא שלעכטסקייט וואס ער וויל אים, ער טוט גוטס בכדי צו אים שפעטער שטארק שטארקער שטארקער אראפפירן. א מענטש קען אמאל געבן אימיצן א זאך בכדי צו אים שפעטער מער שעדיגן, ס'איז דא אזא רשעות וואס מען טוט שלעכט בכדי צו, אבער דער אלטער רבי ברענגט א דוגמא פון האם שמשפעת לבנה כ, די תנועה וואס מאנט זיך פון איר איז זי וויל געבן, דאס איז נישט קיין ענין פון גבורה, דער אלטער רבי רופט עס אן חסד שבגבורה, וואו איז דער חסד שבגבורה אין דעם דוגמא? די דוגמא לכאורה איז וואס וואס ס'איז א חסד שבחסד, ס'איז חסד אן גבורה, און דאס טוט שלעכטס, אלטער רבי ברענגט א דוגמא פון האם שמשפעת לבנה כל טוב ומניקתו הרבה ואין זו טובתו כלל. ס'איז דער חסד שבגבורה. וואו איז דער חסד שב, גבורה הייסט אז וואס וואס וואס וואס שטופט צו דעם חסד איז א ענין של גבורה, א ענין של א ענין פון פון דער אלטער רבי טייטשט עס בפשטות גבורה, טון א זאך וואס איז וואס איז וואס איז וואס וועט מאכן יסורים פאר יענעם, מאכן ווייטאגען פאר יענעם. דער אלטער רבי זאגט חסד קען אמאל, ס'איז, די דוגמא איז אז אמאל געבן קען אמאל אליין זיין א היזק, חסד קען אמאל טון טון א ענין פון פון פון גבורה, וואס מצד מצד אמיתית העניינים וואלט וויבאלד אז חסד איז איז כל כולו איז טוב, אויב חסד וואלט נישט, אויב גבורה וואלט נישט אנטהאלטן אין זיך דעם ענין פון חסד, וואלט וואלט געבן נישט געקענט מזיק זיין. א תנועה פון געבן וואלט נישט געקענט זיין א היזק. אזוי ווי אין נמשל איז אין חסד וואלט נישט געקענט זיין א פאטש וואלט נישט געקענט קומען מצד חסד, ווייל א פאטש איז גבורה, א פאטש קען נישט קומען מצד חסד, איז געבן וואלט נישט געקענט זיין א זאך וואס שטאמט פון גבורה. דער תירוץ איז ס'דא חסד שבגבורה, ס'דא אזא מין סארט געבן וואס דער געבן איז א שעדיגונג, איז א היזק. דאס איז חסד שבגבורה. אט דער זאך אז א תנועה פון געבן פון משפיע זיין קען שעדיגן דאס איז חסד שבגבורה. דער דוגמא איז אביסל אנדערש ווי דער דוגמא איז אין דער משל פון אב המכה את בנו, דארטן איז דער סיבה וואס ברענגט דער טאטע צו פאטשן איז א תנועה פון חסד, דער עצם פאטש איז גבורה. אבער ווי דער דוגמא די אלטער רבי ברענגט דא זעט מען אז דער דוגמא איז אביסל אנדערש, די אלטער רבי וויל ארויסברענגען א צווייטער נקודה, די אלטער רבי וויל ארויסברענגען ווי א ענין פון פון פון פון ווי א מעשה פון גבורה קען זיין א זאך וואס ברענגט צו חסד. א מעשה פון גבורה קען זיין א זאך וואס איז גוט פאר יענעם, וואס מאכט פאר יענעם גוט, וואס איז משפיע טוב. אז חסד איז משפיע זיין טוב צו א צווייטן, אמאל איז אים פייניגן, אים געבן יסורים, אים מזיק זיין, דאס קען אמאל זיין א זאך וואס גיט אים גוט. דאס איז דער דוגמא, נישט סתם א דוגמא וואס גבורה, וואס חסד באנוצט זיך מיט א כלי של גבורה. די נקודה איז וואס אמאל נעמען אוועק עפעס פון א צווייטן, אים שעדיגן, אים מזיק זיין, אים כואב זיין, גיט עס אים עפעס גוט? איז דער פאטש, דער פאטש אליין גיט, טוט אויף גוטס פארן קינד? דער אב המכה את בנו, איז דער פאטש, גיט גוטס פארן קינד? אזוי אדער אזוי איז פארקערט. געבן קען אמאל זיין א זאך וואס איז מזיק א צווייטן. דער תנועה פון געבן און משפיע זיין, קען עס אמאל זיין א היזק. אזוי ווי האם האם המשפיע ל וואס איז וואס איז מניקה את בנו, איז דער חסד איז א חסד וואס ברענגט צו גבורה. נישט וואס ברענגט צו חסד, דער געבן, דאס אליין איז דער התגברות. און דער דוגמא דער אלטער רבי ברענגט עס דא אזוי אביסל אנדערש ווי עס ברענגט זיך אזוי סתם אזוי דעם ענין פון חסד שבגבורה און גבורה שבחסד. דא רעדט דער אלטער רבי נישט אז דער סיבת החסד איז די גבורה און דער סיבת הגבורה איז דער חסד, נאר דער חסד אליין ברענגט צו א נקודה הפכית פון דער חסד. געבן איז אמאל א היזק, דעם עצם געבן איז א היזק, און דער עצם אוועקנעמען קען אמאל זיין א תועלת. זאגט ער אזוי, איז והנה בייחוד וזיווג האב וייחוד וזיווג, איז האב משפיע מבחינת הגבורה שבו, ואם שהיא מגבורה משפיע מבחינת החסד שבה. אין דער השפעה דער טאטע איז דער אב גיט נישט פון זיין, דער אב גיט פון זיין גבורה פון זיין אפהאלטן, דאס גיט ער. און די אישה גיט פון איר נקודת הנתינה פון איר נקודת החסד פון איר השפעה, פון איר נקודת ההשפעה. אישה מצד עצמה איז איר טבע איז עינה צרה באורחים, זי איז מער אין א תנועה פון אפהאלטן זיך פון געבן. אריין האלטן אין זיך אירע השפעות, גבורה איז אישה איז מלכות איז מקבל מער אריין האלטן אין זיך די השפעות, זכר איז משפיע איז חסד זיין תנועה איז איש דרכו לכבוש, טיילן מיט יענעם, געבן יענעם, אין חסד איז אמאל דעם אפהאלטן איז אויכעט א תנועה של חסד, אמאל איז נישט געבן אפהאלטן אין זיך איז אמאל ברענגט עס א תועלת גיט עס צו צו יענעם, איז אין דער השפעה פון דכר ונוקבא דער זכר גיט פון זיין תנועה פון אפהאלטן זיך. פון איין פון זיין פון זיין גבורה גיט ער די גבורה שבחסד ער גיט עפעס טאקע אבער וואס גיט ער גיט פון זיין פון זיין גבורה און די און דער אישה וואס גיט זי זי גיט פון איר געבן פון איר השפעה פון איר נקודת ההשפעה ולכן יכולים להתחבר יחד וואס דאס איז דער חיבור אבל אילו היה האב משפיע מחסד שבחסד והנקבה מגבורה שבגבורה באמת לא היו מתחברים כלל. ומעתה יובן גם כן ענין הנ"ל דאישה מזרעת תחילה יולדת זכר כו' שהשפעתה מבחינת חסד דווקא לכן יולדת זכר שהוא מחסד וויבאלד וואס וואס איז דער עצם תנועה וואס די אישה גיט אוודאי איז דער איז ס'חסד שבגבורה די אישה גיט חסד שבגבורה סא דאס איז אזא סארט חסד וואס די מכוון פון דעם חסד איז אויף אפהאלטן ס'א חסד שבגבורה אבער לפועל וואס פאר ס'א ענין פון געבן ס'א ענין פון השפעה די ציור הדבר וואס זי גיט הגם אז דער מכוון אין דעם איז גבורה ס'א חסד שבגבורה אבער לפועל וואס גיט זי לפועל וואס א מידה פון חסד איז דערפאר איז מצד איר דווקא ווערט א זכר, הגם אז דער מכוון פון דעם געבן פון דעם חסד איז גבורה, און דער מכוון פון דעם איש איז חסד, אבער לפועל וואס וואס גיט וואס גיט וואס גיט די אישה איז ענין פון חסד, איז דערפאר יולדת זכר ווערט חסד. פארוואס איז דער ווארט זכר האט צו טון צו חסד? פארוואס איז דער ווארט זכר? די צמח צדק איז מבאר אין דרך מצותיך דעם זכר חסדו איך געדענק נישט האט נישט צו טון צו די ווארט זכר דאכט זיך ס'איז נישט זכר איז איש דרכו לכבוש זכר איז א בחינה פון משפיע בכלל משפיע איז חסד ער גיבט ער איז אין א תנועה פון געבן און נקבה איז מער אפהאלטן אין זיך. לכן יולדת שהוא מחסד, מה שאין כן איש מזריע תחילה השפעתו מבחינת גבורה לכן יולדת נקבה. און בעצם איז דא בעצם איז דא צוויי נקודות צוויי נקודות אין איין, פריער ברענגט ער די צוויי פירושים בנוגע אישה כי תזריע וילדה זכר, די אלטער רבי טייטשט עס נישט אפ וואס ער מיינט אין נמשל, די אלטער רבי ברענגט נאר צוויי פירושים, ער ברענגט די פירושים פון די פילאסאפים, וואס די פירוש פון די פילאסאפים איז אז דער אישה מזרעת תחילה איז נאר א הכנה צום עילאה גבר צום צום טיפת הדכר פון דעם, צום די טיפת הדכר וואס דער וואס דער זכר ווערט מטיפת הדכר, און דערנאך ברענגט ער די צווייטן פירוש אז דער זכר קומט טאקע פון דעם אישה אליין, און דערנאך גיט דער אלטער רבי דעם הסבר אז מצד מצד דעם וואס אין דער השפעה איז יעדער איינער גיט פון דעם פון דעם אנדערנ'ס תנועה, דאס איז לפועל אבער פון דעם ערשטן ענין אליין איז א ענין בפני עצמו, הגם דער אלטער רבי אין דער מאמר שוש תשיש רעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם, אבער ס'איז דא א נקודה אין דעם ענין פון אישה מזרעת תחילה וואס ברענגט זיך וואס דער אלטער רבי ברענגט דווקא דא, וואס שטייט נישט דארטן. און די רבי האט עס שטארק שטארק מאריך געווען וואס איז דאס, די אלטער רבי טייטשט נישט אויס איך וועל נאר זאגן די נקודה פון דעם ענין בנוגע ממש בנוגע צו דעם ערשטן קטע ער ברענגט צוויי פירושים אין אישה מזרעת תחילה איז בכלל זאגט מען אז איש ואישה איז איז איש איז איז הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל איש איז דער אייבערשטער און אישה איז כנסת ישראל אישה איז אידן. איז זאגט מען אז איש מזריע תחילה בשעת אז דער איד'ס עבודת השם שטאמט מלמעלה, מאתערותא דלעילא שטאמט מלמעלה, יעמאלט איז די יולדת נקבה, האט עס נישט קיין קיום. בשעת אישה מזרעת תחילה, דאס שטאמט, דאס הייבט זיך אן פון דעם איד'ס התקרבות און זיין עבודה, יעמאלט איז יולדת זכר, האט עס האט עס א קיום. אבער אין דעם איז דא צוויי ביאורים לפועל. דא צוויי ביאורים. אין דער מעלה פון דעם וואס דער אישה מזרעת תחילה וואס יעמאלט איז דאס א בת קיימא, איז דא צוויי ביאורים. דא דער ביאור וואס די פילוסופים ברענגען, דער ביאור וואס וואס שטייט אין ספרי חקירה, און דא וואס דער אלטער רבי ברענגט. וואס איז דער וואס איז דער נקודה אין דעם אין עבודת השם מיט דעם נמשל? דער נקודה איז, ס'איז בכלל איז דאס א שאלה, בכלל איז די שאלה איז, די שאלה איז ווי פארוואס איז דאס, דער אייבערשטער איז דאך טבע הטוב להיטיב, עצם הטוב טבע הטוב להיטיב, און דער אייבערשטער האט באשאפען א וועלט, באשאפען מענטשען בכדי אז א איד זאל האבען טבע הטוב להיטיב, א איד זאל האבען גוט, און לכאורה איז שלימות הטוב, דעם בעסטן טוב, דעם בעסטן גוט איז אז מען זאל נישט דארפן האבן קיין שוועריגקייטן אנקומען צו דער טוב, מען זאל נישט דארפן, מען זאל נישט דארפן דורכגיין עקסטער הארעוואניע, עקסטער אנשטרענגונג קריגן דעם טוב, אז דער אייבערשטער איז טבע הטוב וואלט ער געדארפט מאכן אז מיר זאלן קענען האבן דעם טוב בשלימות, האבן דעם טוב בשלימות, אויב א מענטש דארף זיך אנשטרענגן און אוועקנעמען מניעות ועיכובים, ער דארף זיך אויסהארעווען, ווערן א כלי צום טוב איז אין יענע צייט פעלט אים דאך פון אריין נעמען דעם טוב ס'איז דא דאך מינוטן אין א מענטשנ'ס לעבן צו מער פון מינוטן וואס ער איז ביזי יעמאלט מיט אוועק נעמען פון זיך פון זיך לוחם זיין קעגן שוועריקייטן פון לוחם זיין קעגן קעגן עצלות לוחם זיין קעגן פארשידענע זאכן ער ליגט נישט אין קריגן דעם טוב וויפיל צייט האט א מענטש אויף נאר ליגן אין אריין נעמען אין זיך מער און מער דעם טוב האמיתי אסאך צייט ווערט מען ווערט מען איז איז מען פארנומען מיט אוועקנעמען דברים המבלבלים און מ'הארעוועט אוועקנעמען דברים און און אפילו בשעת מען טוט אין דעם טוב ווי דער השקעה איז דער השקעה אסאך מאל אין הארעוואניע אויף זיך אויף אוועקנעמען אויף אוועקנעמען בלבולים נישט אויף מער און מער ארייננעמען אין זיך דעם טוב אז א מענטש הארעוועט אין לערנען איז דער מערסטע צייט דער מערסטע השקעה איז אויף דעם הארעוואניע פארשטיין אוועקנעמען קשיות בשעת ער קוקט ער קומט צו דעם ענין איז זעלטן וואס וואס די השקעה איז מער אריין טיפער אריין נעמען דעם ענין און מער מקבל זיין דעם טוב דער הארעוואניע דעם אנשטרענגונג פון א מענטשן איז אויף אוועקנעמען בלבולים אוועקנעמען קשיות נישט אויף צו מער און מער אריין נעמען אין זיך דעם טוב ס'איז לכאורה וויבאלד אז דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטשן אז א מענטש זאל זאל האבן אין זיך תכלית הטוב טבע הטוב להיטיב וואלט דער סדר געדארפט זיין אז א מענטשנ'ס רובו ככולו פון זיין השקעה וואלט געדארפט זיין אין ווערן א מער מקבל זיין טוב, מען רעדט דאך טוב האמיתי, אבער מער מקבל זיין טוב, נישט אויף אוועקנעמען, אנשטרענגונג איז לכאורה נאר א מיטל אויף צוקומען צו עפעס, אנשטרענגונג איז לכאורה א פאטערניש פון צייט, בכדי צוקומען צו עפעס דארף איך דארף איך הארעווען אויף צו צוקומען צו דעם. אבער די הארעוואניע אויף צו צוקומען צו דעם איז דאך נאר א דבר אמצעי, א מענטש הארעוועט אויף א בלאט גמרא, די נקודה איז דאך נישט נישט דעם נישט דעם זיין מבולבל און אויף טאקע לערנען און פארשטיין, און וואס איז דער וואס איז בכלל דעם גאנצן תועלת פון דעם הארעוואניע אויף צו צוקומען צו צו דעם טוב, אין יענעם מאמענט וואלט מען געדארפט וואלט מען געדארפט מער וואלט געדארפט זיין מען נעמט דאך אוועק צייט פון ארייננעמען אין זיך מער און מער דעם גוט אליין, מען פאטערט דאך צייט אויף די אויף די אנשטרענגונג אויף די הארעוואניע, דאס איז די שאלה.

מען פאטערט דאך צייט אויף א זאך וואס דאס איז דאך נישט דעם ענין אליין, דאס איז דאך על כרחך נישט דעם ענין אליין, איז אויף דעם איז דא צוויי ביאורים, וואס איז דער מעלה, אין אנדערע ווערטער וואס איז דער מעלה אין אשה מזרעת תחילה, אין א איד, דאס איז וואס הייסט אשה מזרעת תחילה, אז א איד מען גרייט אים גארנישט נישט צו ממילא, ער דארף אלץ אליין אויסהארעווען, אלץ אליין טון, נישט אז דער אייבערשטער שטעלט גרייט צו פאר א מענטשן, דער אייבערשטער איז אים מעורר און דער אייבערשטער גיט אים, עפענט אים זיין קאפ כפתחו של אולם, איך ווייס, דער אייבערשטער עפענט אויף פאר אים די וועג, און אויף דעם זאגט די מאמר רז"ל, דאס איז דאס איז נישט בסדר, דאס איז יולדת נקבה, נישט דאס איז דער ענין, דאס איז א דבר עראי, דאס איז נשים, דער חסידות זאגט וואס איז יולדת נקבה, נשים דעתן קלות, האט נישט קיין קיום, תקיפות, און א זאך וואס איז א בר קיימא דאס איז זכר, תקיפות איז זכר, נקבה איז דעתן קלות, היינט אזוי מארגען אנדערש, ס'איז שינויים, נקבה איז שינויים, איז אויב ס'איז נאר מלמעלה, דאס איז א טעמפערערישע זאך. א דבר זמני, א התעוררות מלמעלה, דאס איז לעת מן העתים אז ס'מוז אזוי זיין, איז דא א התעוררות מלמעלה, אבער דער סדר ווי דער אייבערשטער האט געוואלט ווי א מענטש זאל זיך איינשטעלן, זיין סדר אין לעבן, איז נישט אז ער זאל סומך זיין אז מלמעלה וועט מען אים מעורר זיין. מלמעלה מעורר זיין איז א זאך וואס איז דאס איז א דאס איז א צייטיגע זאך, דאס איז נישט דאס איז נישט דעם סדר וואס דער אייבערשטער האט געוואלט פאר א מענטשן. א מענטש איינשטעלן א סדר דארף ער אליין אויסהארעווען דעם ענין. זכר, א זאך וואס זיין וואס זאל זיין וואס זאל זיין קבוע אין לעבן, א תקיפות אין לעבן, דאס דארף א מענטש אליין, ער דארף עס טון תחילה, אשה מזרעת תחילה, וואס איז תחילה? מען גרייט פאר אים גארנישט נישט צו פאר דעם ענין, ער דארף עס אליין אויפבויען, ער דארף עס אליין אויסהארעווען, דערפאר דאס יגיעה הייסט אז דער ענין געפינט זיך נישט דא, דער ענין איז נישט גרייט פאר מיר, איך דארף עס אליין אויסהארעווען, איך דארף עס אויפמאכן, נישט הארעווען הייסט אז די זאך איז שוין דא מן המוכן, איך האב עס, דארף איך נישט הארעווען אז די זאך איז שוין דא. אויסהארעווען איז בשעת דער זאך איז ווייט, דער זאך געפינט זיך נישט דא און איך דארף עס שאפען. שאפען ברענגט מיט זיך הארעוואניע, ווייל דער עצם זאך פון שאפען איז אז די זאך איז נישטא און איך דארף עס מאכען, דארף מען זיך אנשטרענגען. פון זיך אליין איז דאס דאך נישטא. און פארוואס איז עס אויף דעם איז דא צוויי ביאורים פארוואס אשה מזרעת, וואס איז דער מעלה פון אשה מזרעת תחילה. איז דער ערשטער ביאור פון די חוקרים איז דער פשוטער ביאור איז ווי עס שטייט פארשידענע נוסחאות אין דעם אבער די בכללות'דיגע ענין איז אז פארוואס אדם לעמל יולד וואס איז דער וואס איז דער נקודה אז א מענטש דארף אלץ אויסהארעווען אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז דאס וואס א מענטש דער גוט וואס א מענטש קומט צו צו דעם זאל עס זיין קב שלו אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו וואס וואס איז דער אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו איז דאך מען זאגט דאך אז די תשעה קבין של חברו איז אסאך מער תשעה קבים של חבירו איז באין ערוך מער פון קב אחד. און אף על פי כן א מענטש ביי אים איז גוט, פאר אים איז בעסער, ביי אים איז גוט זיין קב. יענעמס איז אוודאי דא ניין קב, דאס איז נישט זיינער, דאס איז נישט מיינער א זאך. ס'איז נישט, ס'קען תועלת נישט האבן גוטס און ס'איז נישט מיין גוטס, ס'איז נישט מיינער א זאך. אדם רוצה בקב שלו איז, דער אמת'ער טוב איז אז דער טוב איז איך בין טאקע א חלק פון דעם טוב. דער טוב ווערט א חלק פון מיר, אז דאס איז ווער איך בין. נישט נישט ס'איז דא עפעס איך האב איך האב ביי זיך טוב איז די איינציגע וועג ווי א מענטש זאל טאקע ווערן עס זאל זיין קב שלו דארף ער עס אליין אויסהארעווען דארף זיין אשה מזרעת תחילה איז די וויבאלד דער אייבערשטער האט געוואלט דעם טוב האמיתי פארן מענטשן איז דער אמת'ער טוב איז בשעת דאס שטאמט פון אים אליין ער האט דאס אויסגעהארעוועט אויב עמיצער אנדערש האט עס געגעבן וועט דער מענטש קיינמאל נישט מרגיש זיין גוט מיט דעם וואס ער האט וואס עס איז נישט זיינער א זאך ער האט עס נישט ער האט עס אליין נישט אויסגעהארעוועט ס'איז אפילו די מאמר אז חזל זייער א איש דארט אין קב שלו, און אפילו אין א פשוטער אופן א מענטש קען נישט קען נישט אפרישיעטן א זאך וואס ער האט עס אליין נישט אויסגעהארעוועט, דעם תענוג פון א זאך וואס מען האט אליין אויסגעהארעוועט איז גאר אין אן אנדער אין אן אנדער אופן ווי א זאך וואס מען האט וואס מען האט געקראגן פון א צוויטן, דאס איז דאס איז די דאס איז די מציאות, איך ווייס א מענטש א מענטש אז א מענטש אמאליגע צייטן איז געווען תרומות מיט מעשרות מיט מען לערנט איצטער ספר זרעים אין א. די תרומות א מענטש האט א פעלד און זייט איין און מאכט דארטן, ער זייט אליין אליין א פעלד מיט תבואות און ער אליין לעבט איבער אלע, ס'גייט א רעגן און ס'איז צו הייס ס'איז צו ווארעם ער לעבט עס איבער און ער זעהט ווי יעדער צמח וואקסט און ס'נוגע צו זיין, דאס איז זיין ער וועט עסן פון דעם בשעת ער נוצט יעמאלט די תבואות און ער עסט די פירות איז א גאר אן אנדערע זאך, ער האט געזען דעם גאנצן, ער האט עס אליין, ער האט אויסגעהארעוועט דעם די צמחים, ער האט עס איבערגעלעבט דעם דעם דעם דעם דעם צמיחה פון די תבואות, איז דער הנאה וואס ער וועט וואס ער וועט האבן פון דעם שטיקל ברויט פון דעם תבואה וואס ער האט אליין געמאכט און ער האט אליין דואג געווען פאר דעם איז גאר אן אנדערע זאך ווי בשעת מען גייט מען גייט און מען קויפט אין סטאר דעם שטיקל דעם שטיקל לחם. דער איז דער הנאה האבן פון א זאך איז דאס נאר בשעת מען האט עס איבערגעלעבט, מען האט איבערגעלעבט די שוועריקייטן אויף צוצוקומען צו דעם. און על דרך זה די קב שלו איז דער יעמאלט איז די מעלה פון עבודה נישט אין דעם עצם זאך נישט אין דעם עצם הארעוואניע נאר דער איינציגער זאך ווי צו טאקע הנאה האבן פון ווי צו מקבל זיין מלמעלה דעם אמת'ן טוב דער אמת'ער טוב איז וואס דער איז אלוקות וואס דער אייבישטער גיט נאר דער איינציגער אופן ווי צו הנאה האבן ווי צו גוט אריין נעמען אין זיך און האבן א שייכות מיט דעם טוב נאר אויב דער מענטש האט עס אליין אויסגעהארעוועט איז דער מעלה סוף כל סוף אין האבן אין זיך דעם טוב, נישט אין דעם עצם הארעוואניע. די הארעוואניע איז נאר אן אמצעי, נאר א מיטל בכדי צו צו צו גוט האבן אין זיך דעם טוב. דעם עצם הארעוואניע, דאס איז, מען קען נישט אנדערש. וויבאלד אז דער איינציגער וועג ווי דער מענטש קען הנאה האבן פון א זאך, איז נאר א זאך וואס ער האט זיך אליין אויסגעהארעוועט, אליין פארדינט, איז די איינציגער זאך ווי ער קען ווי ער קען האבן אמת'ן טוב, אמת'ע גוט, ווי ער קען באמת האבן א שייכות מיט אלוקות, איז נאר מיט דעם וואס ער וועט עס אליין אויסהארעווען. איך דארף הארעווען, אבער די מעלה איז נישט אין דעם הארעוואניע אליין, די מעלה איז אין דעם וואס וואס ער ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן דורך הארעוואניע. די הארעוואניע איז נאר דער רקע בכדי אז מען דורך דעם זאל האבן אין זיך א שייכות מיטן אייבערשטן אין א טיפערע אופן, אבער די מעלה איז די מעלה איז אבער די מעלה איז נישט אין דעם אשה מזרעת תחילה אליין, די אשה מזרעת תחילה איז א הקדמה בכדי אז שפעטער דער אלוקות וואס דער מענטש וועט וועט קריגען וועט זיין טאקע מתאחד מיט אים, וועט ווערן זיינער א זאך, אבער נישט אינעם עצם הארעוואניע אליין, נישט אינעם עצם עבודה פון דעם תחתון. ווי דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז א דוחק. דאס איז א דוחק ווייל סוף כל סוף, ווי דער רבי האט אמאל געזאגט אז סוף כל סוף איז דער אייבערשטער דאס אליין וואס אדם רוצה בקב שלו, האט דער אייבערשטער געקענט באשאפען א מענטש אנדערש. ווי דער אלטער רבי זאגט אז דער מעלה איז אין דעם עצם הארעוואניע, אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, און נישט ווייל דורך דער אשה מזרעת תחילה יעמאלטס שפעטער ווערט מען א טיפערע כלי צו דעם טוב, נאר הארעוואניע אליין אט דאס איז די גרעסטע זאך. די גרעסטער אויפטו פון א מענטשן איז דער עצם הארעווען, דעם עצם שאפן, דעם עצם ארבעט, וואס וואס איז דער וואס איז דער אשה מזרעת תחילה נישט ווייל דורך דעם וועט ער קענען אין זיך בעסער ארייננעמען געטליכקייט, נישט מצד דעם, נישט מצד דעם, ווייל שפעטער וועט די טיפת הזכר אנקומען אין א בעסערע אופן, עס וועט זיין עילאה גבר. דער מעלה איז אין דעם עצם אשה מזרעת תחילה, אין דעם עצם, אין דעם עצם הארעוואניע פון דעם איד, אט דאס איז דער עצ, דאס איז דער תכלית המעלה, פארוואס? איז דער פשט איז, ווייל דער אמת וואס דער אייבערשטער האט געוואלט פון א אידן איז, ער זאל, א מענטש, ער זאל נישט נאר זיין א מקבל פון טוב, קריגן טוב, נאר ער זאל זיין דער וואס שאפט דעם טוב. דעם עצם מעלה איז נישט וואס ער נעמט אריין אין זיך דעם טוב אין גאר א גוטן אופן, דער מעלה איז וואס ער באש ער דארף ער דארף זיין א מקור אויף טוב, ער דארף זיין א משפיע פון טוב. ס'דא פארשידענע אופנים אין דעם, דער אייבערשטער האט געוואלט דער תכלית איז דאך אויף אויף אויף זאל ווערן ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, און דער אמת'ער אופן ווי עס ווערט ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד איז דורך דעם וואס א איד ווערט ביי זיך אליין אין זיין לעבן ווערט ער דער ווערט ער א בורא, ווערט ער אליין א באשעפער. ער ווערט אליין א באשעפער, ער דארף אליין צוקומען צו געטליכקייט, ער דארף אליין אויפשאפן א שייכות מיט געטליכקייט, און דער מעלה איז נישט ווייל דורך דעם וועט ער שטארקער נתאחד ווערן מיט אלוקות, דעם עצם זאך וואס א איד ער האט אליין אויפגעשאפן א שייכות מיט אלוקות, מיט דעם, אט דאס איז די העכסטע מעלה אז ער האט עס אליין, ער ווערט אין א מעלה פון א בורא נישט נאר א מקבל, און נישט נאר א מקבל פון טוב, ער איז א באשאפער פון טוב, ער האט ער האט ער איז געווארן א בורא פון טוב, א בורא פון טוב.

צו בכדי עס זאל זיין געזונט, און דער רמב"ם גיט אויך א גאנצע סדר ווי מען זאל זיין געזונט עסן, איז איינע פון די זאכן וואס ער זאגט איז אז א מענטש פארן עסן זאל זאל עקסערסייז, למשל זאגט ער יעמל ויזיע, ער זאל, און בכדי זיין געזונט דארף מען זיך אנשטרענגען אויף זיין געזונט, אפילו אפילו דעם עצם לעבן פון א מענטש האט דער אייבערשטער געוואלט מען זאל אליין אויפשאפן דעם געזונט, מען זאל אליין אויפשאפן דעם לעבן. נישט די ערשטע זאך וואס דארף מען אויכעט אויפשאפן זיין געזונט דארף מען דארף מען הארעווען אויף דעם אויף זיין געזונט לכאורה איז היפך השכל ווי ווי וואלט דער גוף געדארפט זיין געזונט מיט דעם וואס ער וועט וואס ער וועט זיך רוען ער וועט זיך רוען ער וועט זיין ער וועט זיך האלטן ווי ער איז דער אייבערשטער באשאפט א מענטשן א געזונטן מענטשן ווי וועט ער בלייבן ער וועט זיך האלטן גוט ווי ער איז דער רמב"ם זאגט פארקערט אז מען וויל בלייבן געזונט דארף מען עקסערסייזן דארף מען דארף מען הארעווען מזיע זיין מעמל זיין דעם גוף אים אויסארבעטן ווייל אויכעט דעם געזונט אליין האט דער אייבערשטער אויך געוואלט אז דער מענטש זאל אליין באשאפן. יעדער זאך וואס א מענטש האט דער אייבערשטער געוואלט אז דאס ער זאל עס אליין מאכן, פארוואס? ווייל אט דאס איז די גאנצע נקודה אז ער זאל זיין דער שותף הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, ער זאל זיין אויכעט א בורא אין דעם ענין. און דאס איז דער וואס אישה מזרעת תחילה דער מעלה איז אין דעם אישה מזרעת תחילה אליין. אט דאס אט דאס איז דווקא דער ענין. נישט אין דעם דאס איז ווי דער רבי טייטשט עס אפ אין דעם אין דעם ליקוטי תורה אלס ענין בפני עצמו, דער אלטער רבי לפועל דער הסבר וואס דער אלטער רבי גיט איז אן אנדער הסבר. דער אלטער רבי פריער זאגט א פירוש אז דער זכר קומט פון דעם אישה אליין, און דער אלטער רבי'ס ביאור איז ווייל אין דעם אישה איז דא בחינת הזכר, און דער ולד קומט פון דעם בחינת הזכר שבאישה, לפועל ווי דער רבי טייטשט עס אלס א ענין בפני עצמו. דער אלטער רבי זאגט א פירוש אז דער זכר קומט פון דעם אישה אליין, און דער ביאור אין דעם איז ווייל דער תכלית איז דווקא אין עבודת האדם דווקא, און ער זאל טאקע זיין א משפיע, ער זאל שאפן. נישט אז ער זאל ווערן א הכנה צו צו מקבל זיין פון אייבערשטן, ער זאל אליין באשאפן, דאס איז דער אלטער רבי ממשיך אין נאך א ענין, והענין הוא איז נאך א איז נאך א ענין, די צווייטע קטע וואס זאגט דער אלטער רבי, דער אלטער רבי זאגט א צווייטע זאך, דער אלטער רבי זאגט ווי בכלל דא א יחוד פון צוויי פון זכר און נקבה, און מיט דעם יחוד ווערט איין זאך ווערט איין ולד, איז ווייל יעדער איינער גיבט א פארקערטע תנועה פון ווי ער איז, וויבאלד יעדער איינער גיבט א פארקערטע תנועה פון ווי ער איז, מיט דעם קען זיין א התאחדות ביניהם. אויב אם כן יהיה לשון הפסוק ניחא כפשוטו שאישה כי תזריע תלד היא על ידי זה ממש זכר ולא כפירוש הפילוסופים מחמת שזרע הזכר בא לבסוף כו' שאין זה משמע לשון הפסוק כלל און דאס איז דער ביאור ועל פי קבלה הזכר נמשך משם מה והנקבה משם בן דאס איז ער רעדט די שרש למעלה, אזוי ווי ס'איז דא דכר זכר ונקבה למטה איז דא דכר ונוקבא למעלה אין השפעות אלוקות, איז דא בחינת המה פון אלוקות און דא בחינת הבן פון אלוקות, איז מה איז כלול גם כן מבן, וגם שם בן כלול ממה, והשפעות הדכר מבחינת בן דמה, ולפי שהשפעה זו מבחינת שם בן לכך יולדת נקבה, מה ש, ואמנם אישה שהיא שם בן, מזרעת הם השפעות מבחינת מה, הכלול בבן, ולפי שהוא מבחינת מה, לכן יולדת זכר. און דעם נקודה וואס די אלטער רבי זאגט דא אין דעם אין דעם סעיף איז די אלטער רבי ממשיך ווייטער אויכעט, זייער אינטערעסאנטע זאך וואס די אלטער רבי זאגט שפעטער. די נקודה וואס די אלטער רבי רעדט איז אז אין יעדער, ס'איז דא פארשידענע קווים, יעדער נברא האט זיך זיין, די אלטער רבי ברענגט דעם גרעסטן עקסטרים, זכר און נקבה, זכר און נקבה זענען צוויי באזונדערע סוגים אין די בריאה, זכר איז זיך חסד און נקבה איז גבורה וואס זענען הפכים זה מזה, חסד און גבורה זענען ביידע הפכים זה מזה, און דער אייבערשטער מאנט אויף אז זיי זאלן נתאחד ווערן, אז די חסד און גבורה זאלן דווקא ווערן איינס, און דורך זיי זאל ווערן איין מציאות וואס איז מחובר פון ביידע, דער ולד איז דאך א מעורב פון ביידע, מאנט זיך א יחוד ביניהם, און ווי איז דא א יחוד ביניהם, דורך דעם וואס יעדער איינער פארבינדט, יעדער איינער ברענגט ארויס אין זיך דער תנועה ההפכית וואס איז מתאים צו יענעם, דאס איז די נקודה וואס די אלטער רבי זאגט דא. באט אלטער רבי דאזענט סעי דעט, באט אלטער רבי איז סעיאינג אווער היער דעט יו העוו טו ברינג אוט ווער יור דומה טו די אדער פערסאן. ווי ווערט א יחוד פון זכר און נקבה מיט דעם וואס מען ווייסט אז בעצם ווער סימילער? ווער סימילער? די אלטער רבי ברינגט זייער א דיפרענט נקודה. יו סי די אלטער רבי איז די אלטער רבי ברינגט זייער א דיפרענט נקודה אווער היער.

דרום איז חסד און צפון איז גבורה. די אלטער רבי ברענגט די ראיות אויף דעם, מצפון תפתח הרעה שטייט די צפון איז גבורה. כי מזרח נקרא פנים קדמה, מזרח איז פנים, קדמה, ומערב איז אחור, דרום איז ימין און צפון איז שמאל. איז דרום איז חסד, ימין איז חסד, און צפון איז שמאל, שמאל איז גבורה. ונודע, דאס ווייסט מען שוין פון פון פון פון פריער שחסד וגבורה מתכללים זה מזה. ויש גבורה בחסד וחסד בגבורה, אזוי ווי עס געזאגט פריער אז אין יעדער מידה איז דא אלעמאל אלע תנועות, חסד און גבורה זענען די דוגמא פון די קצוות הכי הפכים, אויב חסד איז אין זיך כולל גבורה איז זי זיכער אין זיך כולל פון אלע אנדערע תנועות, סאו חסד איז כולל אפילו גבורה. איז ער אוודאי כולל אלע אנדערע מידות, אין יעדער ספירה און יעדער מידה פרטית איז כולל אין זיך אלע אופנים וואס איז דא אין דער בריאה, אין כללות איז די גאנץ סדר, גאנץ די אלע מעלות וואס איז דא אין וועלט איז בנוי פון צען, פון די צען ספירות און צען מידות, און אין יעדער מידה איז דא אלע מידות אין איר אייגענעם אופן, און יעדער מידה אין איר אייגענעם אופן האט אין זיך פון אלע סארטן מידות. זאגט ער אזוי, דערפאר, ונודע שחסד וגבורה מתכללים זה מזה, ויש גבורה בחסד וחסד בגבורה, ולכן, איז הדרום שהוא חסד, יש בו גבורה היינו תוקף החום, און וואו איז דער שטארקע היץ, ענין פון גבורה איז דאס דווקא אין דרום, און דרום איז אליין חסד און דווקא ביי אים איז דא גבורה תוקף החום, פארוואס איז דאס, והוא בא מסיבת הצמצום של הרקיע המסבב העולם שמעכב ומונע מלהיות אור השמש מתפשט בכל העולם, פארוואס איז דאס אז דארטן איז זייער הייס, ווייל דארטן איז דא די ענין פון גבורה, דרום אליין איז חסד, ס'איז ימין און אין דרום איז דארטן שטייט בהתגברות מידת הגבורה. דער אלטער רבי זאגט א שטארקער ווארט ווי ער זאגט פריער, אין דער פריערדיגע ביאור איז דער פשט, איש איז זכר, נקבה איז גבורה, לצורך ההשפעה דארף דער איש ברענגט ארויס זיין תנועת הגבורה, זיין גבורה, און די אישה ברענגט ארויס איר תנועת החסד בכדי עס זאל זיין דער חיבור ביניהם. דער אלטער רבי זאגט אז אין וועלט זעט מען אז דארטן וואו איר אייגענעם ענין איז חסד, איז דארטן דווקא שטייט בהתגברות גבורה. דארטן וואו שטייט בהתגברות גבורה, דארטן וואו דער מקום איז זיין תפקיד איז חסד, איז פונקט דארטן דווקא וואס לייכט שטארקער וועלן באלד זען, דארטן לייכט שטארקער די דער מידה ההפכית. נישט סתם ווייל דארטן איז דא התכללות, וואו ס'איז דא וואו זיין אייגענע זאך איז חסד, איז וואס שטייט ביי אים בהתגברות, ס'שטייט בהתגברות דעם פארקערטן תנועה, דער ענין פון גבורה. איז איז פארוואס איז דאס דער תוקף החום דווקא אין דרום? ווייל מסיבת הצמצום של הרקיע המסבב העולם.

דער צמצום מאכט אז ס'צאמט איין דעם גאנצן, קאנסענטרייטעד, עס צאמט איין די גאנצע איכות האור אז ס'זאל מער זיין אויף איין נקודה. איז דערפאר דארטן דווקא תוקף החום. שמעכב ומונע מלהיות אור השמש מתפשט בכל העולם אלא שיאיר בתוקף במקום שזורח. אט דארטן וואו ער איז דארטן זאל ער זיין בתוקף. ס'איז א תנועה פון גבורה. די תנועה פון גבורה איז אז אויף צו מצמצם זיין אין איין פלאץ. אבער דארטן וואו ער איז איז ער זייער שטארק. סאו חסד איז השפעה, איז א ש ד דער דער השפעה איז וואס א מענטש שטייט אין א התפשטות, מען שטייט אין א התפשטות גיט מען איבעראל. מצד שני איז מצד דעם וואס שטייט אין א התפשטות מען גיט איבעראל, ליגט מען נישט ערגעץ וואו אין א פרט, איז במילא דער תוקף פון דער איכות וואס מען האט שטייט נישט ב ב בהתרכזות אין איין נקודה. גבורה אמאל ברענגט מיט זיך א תוקף, א תוקף ההשפעה. וויבאלד גבורה איז דער פשט איז אז דארטן וואו איך בין, אט אט דארטן ליג איך אינגאנצן. דארטן, דארטן וואו איך גיי בין איך מצמצם אלץ, גבורה איז וואס א מענטש קען זיך איינהאלטן. איז איינהאלטן ווי דארטן וואו איך בין, אט דארטן שטיי איך אינגאנצן. דאס איז די תנועת הגבורה. דארטן בין איך אינגאנצן. איז במילא דער גאנצער תוקף זיינער דארטן. איז מצד אחד חסד איז איז השפעה, חסד איז געבן, אבער אז א מענטש שטייט נאר אין א תנועה פון השפעה איז נישטא קיין פלאץ מסוים וואס דארטן נעמט מען זיין גאנצן עצם, ווייל ער שטייט אין ער שטייט אין א התפשטות אומעטום. גבורה וואס א מענטש שטייט אין א כיווץ איז בשעת ער איז אליין חסד, און דער רקיע איז אים מצמצם איז יעמאלט איז דאס תוקף החסד, ער איז אין א תנועה פון השפעה און דאס אליין אלץ שטייט מרוכז אין איין פלאץ, שטייט ער מיטן גאנצן תוקף. וכל צמצום מחמת הגבורות המגבילים וגם הכלים מבחינת גבורות, וזהו בדרום דווקא לפי שעצמו חסד על כן נתכלל בו הגבורה המצמצמת. דרום אליין איז חסד. אויב ס'וואלט נישט געווען קיין חסד נאר גבורה וואלט נישט בכלל נישט געווען קיין היץ, וואלט נישט געווען בכלל קיין השפעה. דרום איז חסד, אבער וויבאלד אז דרום איז חסד, איז דארטן דווקא איז דא מידת הגבורה בהתחזקות. אין אנדערע ווערטער, דאס איז חסד אליין, אבער אין וואס פאר א אופן גיבט זי זיך ארויס? אין וואס פאר א אופן גיבט זי ארויס איר ענין? דורך גבורה. חסד, אז חסד איז משפיע, חסד. איז מתפקד, ווי ארבעט זי? דורך די לבושים פון גבורה. זי איז חסד, דער אלטער רבי איז שפעטער מסביר, דער אלטער רבי איז שפעטער מסביר פארוואס דאס איז די מציאות אזוי, אז א זאך וואס ער אליין איז חסד, ווי גיט ער זיך ארויס נישט אין א חסד'יגער אופן? לכאורה וואלט ער לבוש.

יא, דאס איז חסד אבער קרירות. קיין חסד איז קרירות. נישט אש איז גבורה, עס שטייט אש. אבער וואס איך בדרך כלל זאגט מען אז קריר וואס האט צו טון קרירות מיט חסד, קאלטקייט מיט מיט מיט חסד.

אין צפון איז עצמי גבורה, ער אליין איז גבורה, און דארטן דווקא דא חסד אויף צו מקרר זיין די גבורה, אויף צו אפקילן די גבורה, אויף צו אפקילן די גבורה איז חסד. אבער דאס גופא איז אין אופן פון גבורה, אין אופן פון תגבורת. שם המגליד ומקריש. יא, מ'דארף פארשטיין וואס דא שטייט, אבער ולכן יש מים בצפון, אה, דערפאר איז צפון וואס ער אליין איז גבורה, דארטן דווקא דא חסד, דארטן דווקא דא מים, ולכן יש מים בצפון, שהמים נמשכים מן החכמה מקור החסדים, ונקרא ים החכמה, כח ומקור הלחות במח ומקור החמימות בלב, רשפי אש אני בינה לי גבורה. איז מים, מח איז חכמה איז חסד. מוחין בכלל איז מים און דאס איז דער מקום פון חסד. און בינה איז מידות דאס איז גבורה. דאס איז ענין פון דאס איז ענין פון גבורה. איז וואו געפינט זיך צפון וואס ער אליין איז גבורה, איז דארטן דווקא דא די ענין פון מים, וואס פון חכמה און דארטן איז דא קרירות, חסד, מה שאין כן אין דרום וואס ער אליין איז חסד איז דארטן דווקא דא גבורה, חמימות און אש דארטן איז דווקא דא גבורה. מה שאין כן בדרום איז יבשות דארטן דארטן איז דארטן איז יבש. ומכל מקום יש בו נהרות, והגן עדן הוא בקו השווה כי את מכסותם וכו'. איז איז דער אלטער רבי זאגט צוויי זאכן, איז אין יעדער פלאץ איז דא א חיבור פון אלע זאכן.

איז כללא דמילתא, כללא דמילתא שזהו עיקר התיקון שתיקן המאציל יתברך בעולמו, להיות עירוב חסד בגבורה וגבורה בחסד, כדי שיתקיים העולם, וזולת זה לא היה קיום לעולם כלל. פארוואס? כי אם הצפון שהוא גבורה, בעצם, ער איז דאך אליין, זיין ענין איז גבורה, זיין עצמיות איז גבורה, איז אויב לא היה בו חסד כלל, לא היה מתקיים. ולכן הוא בבחינת חסד כמו איש מזריע תחילה לעד זכר ואיש מזריע תחילה וכו' כמו שכתוב במקום אחר. ס'איז ס'דא יעדע זאך איז דא וואס ער איז וואס איז זיין עצמיות וואס איז זיין מהות, און בכדי אז דער מהות זאל האבען א קיום דארף ער דווקא אנקומען צו א נקודה הפכית צו א זאך וואס איז אינגאנצען היפך פון זיין פון זיין תנועה. און די נקודה איז אין דעם ברענגט זיך ארויס אויכעט דעם ד ד תיקון איז התכללות אין דעם ברענגט זיך ארויס דער אחדות וואס איז דא אין וועלט וואו ברענגט זיך ארויס אז אז דער אז דער אז אז קל אחד בראם און אלץ איז באשאפן געווארן אויף פאר איין ציל פאר איין תכלית, איז יעדע זאך בכדי אז ער זאל עקזיסטירן אז זיין עצם מציאות זאל זיין, דארף ער אנקומען דווקא צו א זאך וואס איז אינגאנצן היפך אים. דאס נישט אז די זאך אין דער משל פון די התכללות המידות איז די שלימות פון חסד איז אז ער איז כולל אויך גבורה. דאס איז די שלימות החסד. דער אלטער רבי זאגט אין דער אין וועלט דער חסד אליין וואלט נישט געקענט שטיין וואלט נישט געקענט האבן א קיום אויב ס'וואלט געווען נאר אש נאר גבורה וואלט עס וואלט עס מכלה געווען אינגאנצן וועלט, אויב ס'וואלט געווען נאר חסד וואלט דאס אויכעט נישט נישט געטויגט. בכדי אז דער חסד זאל האבן א קיום דארף ער דווקא אנקומען צו גבורה. און דאס ברענגט זיך ארויס אין התחלקות פון וועלט, ווי בעצם איז דער איז חסד זיין ענין נישט חסד. זיי אלע צופירן צום איין כללות'דיגן כוונה צו איין כללות'דיגן תכלית, צו קל אחד וואס האט זיי באשאפן. וואו זעט מען דעם נקודת האחדות אין וועלט, וואו זעט מען אז ס'אלץ איין, אז דער גאנצער נקודת המציאות איז איין נקודה, און אלץ איז באשאפן געווארן א בכדי צו דורכפירן דעם תכלית פון דעם איין נקודה, זעט מען אין, זעט מען דאס אין דערויף, וואס אין התחלקות איז יעדע נקודה איז א נקודה בפני עצמה לגמרי, און ער קען נישט, ער קען נישט זיין קיים אן די נקודה ההפכית ממנו. דאס דאס איז דער וואס דער אלטער רבי זאגט. דער נקודה אין חסידות זאגט עס אסאך מאל, אויכעט סתם בנוגע צו עבודת השם דעם ענין, וואס שטייט אז אז משפיע ומקבל, משפיע יא די גמרא, וואס די גמרא זאגט יותר משבעל הבית גיט צום עני, דער עני גיט צום בעל הבית, אין יעדער תנועה אין וועלט, איז איז איז דער דער ענין דער דער תכלית איז אז א מענטש מען זאל אנטדעקן אין וועלט דעם דעם דעם נקודת האחדות וואס איז דא וואס איז דא אין די גאנצע וועלט. אין וועלט זעט זיך ארויס ווי יעדער זאך האט זיך זיין אייגענעם פונקציע זיין אייגענעם תפקיד, מים איז מים, מים מים האט זיך זיין ענין און אש האט זיין שלימות. א איד דארף מגלה זיין אין וועלט ווי ס'איז אלעס באשאפן געווארן פון איין אייבערשטער און יעדער זאך דארף צופירן צו דעם תכלית פון איין נקודה פון די נקודה פון דינען דעם אייבערשטן פון איין נקודה. נקודת האחדות פון אלוקות, די נקודת הפשיטות פון אלוקות. ווי איז מען ממשיך אין וועלט די נקודת הפשיטות פון אלוקות מיט דעם וואס מען ברענגט ארויס אז דער זאך קען ניט שטיין אן דעם נקודה ההפכית, וואס דאס ברענגט ארויס אז בעצם איז די צוויי די צוויי הפכית'דיגע זאכן זיינען ביידע באשאפן געווארן פון איין אחדות הבורא, פון איין בורא וואס איז נישט מצוייר נישט אין חסד און נישט אין גבורה, און זיי ביידע זיינען דא אויף צו ארויסברענגן כבודו של הקדוש ברוך הוא אויף צו אים דינען, אויף צו אים אויף צו אים אויף צו אים משרת זיין. איז א דעה זיי בנוגע צו א מענטש און דאס איז די אייבישטער האט געמאכט א מענטש א יעדער מענטש האט זיך זיין אייגענער תפקיד דער איז א משפיע דער איז זיין תפקיד איז געווען דער עשיר מיט עני אייבישטער האט באשאפען עם ישראל דער עשיר מיט אן עני איז דער מכוון איז נישט נאר אז דער עשיר זאל געבן ווי די גמרא זאגט אז דער עני גיט יותר ממה ש ממה ש ממה שבעל הבית גיט צום עני דער עני גיט צוריק צום בעל הבית דער מכוון איז אז דער עושר מיטן עני זאלן ביידע דערהערן אז זיי זיינען ביידע באשאפן פון איין נקודה פון איין אמת וואס פון איין נקודת האמת וואס זיי ביידע פירן צו צום זעלבן תכלית זיינען ביידע צוויי חלקים פון איין וועלט פון איין נקודת התכלית דאס דאס און דאס אליין איז די נקודה די מכוון איז אז א מענטש זאל דערהערן טאקע מבטל זיין די התחלקות צווישן די סוגים וואס איז דא צווישן מענטשן. ווי דער אלטער רבי רעדט דא בנוגע צו זכר און נקבה, דאס איז דער דער עפיטעמי פון דעם ענין, דער עפיטעמי פון דעם זאך איז, זכר איז חסד און נקבה איז גבורה, צוויי פארשידענע הפכים. אבער בכללות איז דער, און וואס זעט מען אין די צוויי פארשידענע הפכים, אז א זכר דארף אנקומען דווקא צו גבורה, און גבורה דארף אנקומען דווקא צו חסד. די נקודה איז בכלל אין עבודת השם אז א מענטש זאל דאס מעורר זיין. עס איז זייער אינטערעסאנטע זאך, אמאל, ווי דארף זיין דער חיבור צווישן צוויי אידן? דארף זיין. מ'רעדט זיך לגבי אידן אחדות עס דארף זיין א אחדות צווישן אידן ווי דארף ווי דארף מען אויפשאפן א אחדות צווישן צוויי מענטשן אז יעדע איינער האט זיך זיין זיין טבע און זיין טבע איז דאך אנדערש פון דעם צווייטנס זיין טבע איז דאך א באזונדער אן אנדער טבע אינגאנצן אן אנדער טבע אינגאנצן ווי די אלטער רבי זאגט דא בנוגע צו זכר און נקבה ווי איז דא דער יחוד פון זכר און נקבה דער נ זכר דארף זען דער נקודת הנקבה וואס איז דא אין אים און ער דארף זען אין דעם נקבה דעם נקודת הזכר וואס איז דא אין איר, סאו יעדע משפיע מקבל, די משפיע דארף זען זיין קלייניגקייט, ווי ער אליין איז נישט, ער אליין האט אין זיך האט אין זיך עכט א נקודה וואס ער איז א מקבל, זיין שוואכקייט כביכול, זיין קטנות, ער דארף זען זיין קטנות,

ער דארף מקבל זיין, ער ס'איז דא א נקודת הנקבה וואס איז דא אין אים, וואס עס פעלט אים, און ער דארף קענען זען אין דעם מקבל, דארף קענען זען דעם גדלות פון דעם מקבל, דארף קענען זען דעם נקודת הזכר וואס איז דא אין דעם מקבל, די גדלות אין דעם וואס דער דורך דעם מקבל קען אים קען עפעס צוקומען אין אים, און יעמאלט ווערט א יחוד זכר נקבה, וואס הייסט דער יחוד? יחוד הייסט אז מען זעט אז מיר ביידע זענען א חלק פון איין מציאות, מיר ביידע זענען צוויי צדדים פון איין מטרה פון איין נקודה. דאס ווי וועט מען ביידע זען אז מיר זענען ביידע חלקים פון איין מטרה, בשעת א מענטש זעט אין זיך דעם היפך, אז ער דארף אנקומען צו דעם היפך. בשעת מען זעט אין זיך אז מען דארף אנקומען צו דעם היפך, זעט מען, וואס הייסט איך דארף אנקומען צו דעם, ווי פאסט דאס? ווי פאסט עס אז חסד, בכדי אז חסד זאל זיין, דארף מען אנקומען דווקא צו גבורה? ווי פאסט עס? ווייל בעצם חסד און גבורה זענען ביידע חלקים פון איין נקודה.

א מענטש זעט א צווייטער מענטש, איז דאך א צווייטער מענטש, דארף, יענער איז א צווייטער מענטש, ווי איז דער יחוד צווישן זיי? זעט ער אין, זעט ער אין זיך יענעם, זעט ער אין זיך די הפכיות פון זיין אייגענעם זיך, און ער זעט אין יענעם דעם דמיון פון יענעם צו זיך, און מיט דעם ווערט דאס אחדות, ווי איז, ווי דער, ווי דער אטריבוט פון רגש איז זכר און נקבה, דער זכר, ווי איז דער זכר שייך מיט די נקבה, איז דער זכר, זעט ער בחינת הנקבה וואס איז דא אין אים. און דער נקבה דארף זען אין דעם נק און וואס דארף דער זכר זען אין דעם נקבה די נקודת הנ הזכר וואס איז דא אין דעם נקבה און מיט דעם ווערט מען איין זאך, מיט דעם ווערט מען איין זאך, נישט עס איז דא צוויי זאכן וואס זיינען מיט דעם ווערט מען איין זאך, ווייל מיט דעם ברענגט זיך ארויס אז חסד און גבורה זיינען ביידע צוויי זייטן פון איין מציאות, צוויי חלקים פון איין און דעם זעלבן מציאות, פון איין אחדות פשוטה, און דער אחדות פשוטה איז א נק.

ווי ברענגט זיך ארויס די נקודת הפשיטות פון אייבערשטן ווי דער אייבערשטער איז נישט מצוייר מיט דעם וואס יעדער ציור איז זיך מתאחד מיט הפכו און מיט דעם ברענגט ער ארויס לאמיר זען פשט אין א פשוטער אופן אן אריינגיין צופיל אין אחדות אבער אין א פשוטן אין א פשוטן אזוי פילט מען ווי יעדער איינער האט זיך זיין תפקיד און יעדער איינער האט זיין ענין ווי דער אלטער רבי ברענגט דאס איז דא א יחוד פון א זכר און נקבה א יחוד הייסט נישט אז יעדער איינער האט זיין תפקיד איז אז מיר ביידע פילן אז מיר ביידע צילן צו צו איין נקודה. איך דארף אנקומען צו דיר אז איך זאל זיין, און דו דארפסט אנקומען צו מיר אז דו זאלסט זיין. זענען מיר ביידע בעצם בעצם פארבונדן. דאס וואס דער גבורה, דאס וואס דער חסד קען נישט טון אן דער גבורה, דער גבורה איז דאך איז דאך איז דאך גבורה. דאס איז דער גבורה הכולל בחסד דאס איז נאר אויף צו ארויסברענגען ווי בעצם איז דער איז דער חסד און גבורה איין זאך.

אין וואס ברענגט זיך דאס ארויס מיט דעם וואס חסד דארף אנקומען צו גבורה, און גבורה דארף אנקומען צו חסד, אין דעם גיבט זיך ארויס דעם קל אחד בראם וואס איז דא אין וועלט, קל אחד בראם איז נישט וואס דער איין אייבערשטער האט זיי באשאפן, נאר דער אייבערשטער האט זיך האט זיך ארויסגעבראכט זיין אחדות אין די התחלקות פון וועלט, דער איינציגקייט פון אלוקות האט זיך ארויסגעגעבן אין דעם התחלקות פון וועלט, ווי האט זיך דער איינציגקייט פון אלוקות ארויסגעגעבן אין די התחלקות פון וועלט, אז די התחלקות בעצם אלץ פירט צו איין נקודה. די גאנצע התחלקות ס'איז מיט זיי, יעדע זאך איז בעצם איין נקודת המציאות, און דער נקודת המציאות אז אויף צו זיין שלימות דארף זיין חסד און דארף זיין גבורה. ס'איז ס'בלייבט א משפיע נאר אויף די הינער אז אז ער איז נישט די מציאות און דארף מצד זיין די נקודה, ווען עס ווערט נתגלה די נקודת הפשיטות פון די אייבערשטער וועט מען זען אז אז אז דער נקודת הפשיטות איז אין זיך כולל אלץ. דעם נקודה אחת ויחידה איז אין זיך כולל אלץ דער אייבערשטער נישט וועט נישט שולל זיין די גאנצע וועלט ס'וועט נתגלה ווערן וואס וועט נתגלה ווערן קל אחד בראם אז די אלע התחלקות'ן וואס מען זעט אין וועלט איז דער יסודם איז איין נקודת האחדות און דער נקודת האחדות קען שטיין אין די אלע אופנים און דאס און דאס איז דווקא די שלימות האחדות אז עס שטייט אין אלע מיני אופנים דער איין נקודה שטייט אין אלע מיני אופנים אבער יסודם איז אלץ איין נקודה. ס'איז א דרך הנגלה כ'ווייס און די רמב"ם ברענגט אז איינע פון די ראיות איינע פון די ראיות אויף אויף אויף אז ס'איז דא אז ס'איז דא איינע פון די ראיות אז ס'איז דא אז ס'איז דא אז ס'איז דא א אייבישטער איז די רמב"ם ברענגט פון די חיבור פון ד' יסודות יעדער נברא איז דאך מורכב פון ד' יסודות אש רוח מים ועפר איז דער נברא אליין איז דאך א מורכב א מורכב קען נישט עקזיסטירן אן א מרכיב. אויב ס'וואלט נישט געווען קיין מרכיב איז אש איז אש אש אש איז אליין רוח איז אליין ווי ווערט דער עירוב ביניהם? שטאמט דאך נישט פון דער נברא אליין דארף דאך זיין אימיצער וואס ער ברענגט צוזאמען וואס ער איז מאחד ער איז מרכיב די אלע פיר יסודות איז די פנימיות פון ענין דאס נישט סתם א הוכחה ס'איז דער מציאות פון יעדער זאך איז א תערובות פון פון מציאות'ן. דער התחלקות באמת אין דער יעדער, יעדער, ס'איז התחלקות אין וועלט, יעדער זאך איז א נקודה בפני עצמה, אבער באמת דער יסוד פון יעדער זאך איז איין נקודת האחדות, און דער נקודת האחדות איז נתבטא אין דעם וואס מ'איז מחבר פארשידענע קצוות. ס'איז נישט נאר א ראיה על פי שכל אז ס'איז דא א גאט. אין דעם, אין דעם עירוב פון די יסודות, אין דעם גיט זיך ארויס דער נקודת האחדות פון אייבערשטן, אין דעם גיט זיך ארויס ווי ס'איז אלץ קל אחד בראם, ס'איז אלץ איין, איין גאט האט עס אלץ באשאפן.

דער יסוד און תכלית הכל איז אחדות, איז איין נקודת הפשיטות. און די גאנצע התחלקות וואס איז דא אין וועלט, אלע סארטן אופנים וואס איז דא אין וועלט, איז עס בעצם איין וועלט. איז בעצם דער וועלט איז איין נקודה, איין וועלט. עס איז נישט דער אייבערשטער האט באשאפן א ריבוי סארטן נבראים. אלץ איז איין נקודת המציאות. וואס דאס מיינט? עס איז נישט מען זאגט אז דער אייבערשטער איז אחד. אז קל אחד בראם הייסט אז דער אייבערשטער, דער וועלט דארף אפשפיגלען אין זיין אחדות. אז איין גאט האט עס באשאפן, איז בעצם דער יסוד דער מהות פון וועלט איז אויך א ענין פון אחדות, ס'איז איין נקודת האחדות איז דא אין וועלט, און אלע אלע פארשידענע מציאות'ן אין וועלט דארפן אלע צופירן צו דעם דעם נקודת האחדות, דעם נקודת הפשיטות. וואס וואו זעט זיך דאס אין וועלט, נאך פאר א איד'ס עבודה, וואו זעט זיך דאס אין וועלט, אז יעדער תנועה, בכדי אז ער זאל עקזיסטירן, דארף ער אנקומען צו א תנועה הפכית, א פארקערטע זאך פון אים. אין דעם זעט מען אז זיין אז זיין ענין איז נישט חסד. ס'דא עפעס וואס איז טיפער פאר אים, איין נקודת האחדות וואס אויף אים שטייט די גאנצע די גאנצע די גאנצע התחלקות.